האט געזאלט זיין איבער א אידישן ישוב אין דרום פון מצרים אויפן גרעניץ צווישן מצרים און צווישן ווי הייסט עס נעבן אנגעווייטן סודאן עטיאפיע א ישוב וועגן וועלכן מיר האבן גארנישט געוואוסט לאמיר זאגן ביז מיט בערך זעכציק פינף און זעכציק יאר צוריק.

צופעליגער אנטדעקונג און דורך ברעקלעך און שטיקלעך. פונקט ווי די גניזה אין קאירא איז אנטדעקט געווארן א דאנק דעם וואס מען האט איבערגעבויט די סינאגאגע, און אזוי ארום האבן פעשטאטשיאן פון די מאנוסקריפטן דערגאנגען זענען דערגאנגען צו דער ווייטער וועלט, ווען די מצרישע רעגירונג ריכטיגער געזאגט ווען די.

און אנטיוכוס האט זיך באמת געהייסן אויפן גרעניץ צווישן מצרים און צווישן אפריקע, זעהן אז אויב מצרים איז געווען די אפענע וועלט, די ציוויליזירטע וועלט, און אפריקע איז געווען די אונטערגרונט, און וויבאלד אויף דעם פונקט פון דאן און נאך האט מען געקענט נאוויגירן דעם נילוס, הייסט עס אז ביז דאן אז דאס האט ער געדינט אלס א הויפט סטאנציע פאר איבערפירן.

ס'הייסט ווען מצרים איז פארנומען געווארן זאל מען זאגן בבל האט געהערשט אביסל נאכדעם איז מצרים געלונגען זיך צו באפרייען פון בבל נאכדעם איז זענען געקומען אלס לאנג ארום די אסיריער דאכט זיך זענען געקומען די פערסער פארנומען דאס לאנד און זיי האבן געהאט מער צוטרוי אינעם אידישען גארניזאן ווי זיי וואלטן געהאט אין אן עגיפטישען זיי איבערגעלאזן דארטן זיי האבן ממנה געווען אוודאי איינעם א פערסער צו זיין דער רב זייער. איבערגעלאזן אלע מנהגים, שפראך, אלץ גארנישט אנגערירט, אבער בעת איינע פון די אויפשטאנדן פון די מצרים געגן די פערסער, זאל מען זאגן ווען פערסיע האט זיך געהאט פארנומען אוודאי מיט גריכנלאנד, צו אנדערע מלחמות, האבן זיי צושטערט דעם אידישן טעמפל, און ס'איז פון דעם גארנישט געבליבן, און דער הויפט אינטערעס איז געווען קאנצענטרירט אויף.

עס איז דא אזוינע סארט לאמיר זאגן היסטארישע זכרונות רעמיניסענסן אויף דער אנדער זייט פון עטיאפיע קעגנאיבער עטיאפיע אין תימן אין יעמען אדער ערגעץ ערשט שפעטער ארום אכט הונדערט יאר שפעטער א דינאסטיע א אידישע דינאסטיע א איינגעבארענע א.

מ'האט געשטודירט אלטע זעמליכקייטן אין אראביע בכלל אויף צווישן אראבער נאר כדי צו פארשטיין דעם קוראן נישט מער נאר כדי צו פארשטיין דעם קוראן אבער נישט לשם היסטארישער פארשונג אבער מיר ווייסן און מיר זענען זיכער אז עפעס איז דארטן אנגעגאנגען און דער בולטסטער אויסדרוק דערפון איז געווען וואס

אה, אפשר איז עפעס יא פארבליבן אין פוילן, אפשר איז יא פארבליבן אין סאוויעט אוניטע, ווייסן מיר אבסאלוט דערפון גארנישט, און נישט אזוי וועגן די קראים גופא, נאר אייך וועגן איינעם פון זייערע גרויסע פירער, וועלכער האט בייגעטראגן דערצו אז די גרעסטע זאמלונגען פון אידישע כתבי יד געפינען זיך היינט צו טאג אין רוסלאנד. איך ווייס באמת איצט נישט גענוי דעם פלאץ, ווייל ביז מיט עטליכע יאר צוריק האבן זיך די זאמלונגען געפונען אין לענינגראד, און לויט די לעצטע ידיעות זאגט מען האט מען זיי איבערגעפירט אין מאסקווע. מיר ווייסן לאמיר זאגן פון א נעמליכן פאל אין פעילן, וואס אין פעילן איז דאס גאנצע וויסנשאפט, אלזא אריענטאלישע וויסנשאפטן, קאנצענטרירט איצט אין איין פלאץ, און אויך ס'גאנצע אידישע און זיי האבן גראדע וויכטיגע זאמלונגען פון אידישע זאכן אין פוילן אי עלטערע דרוקן אי האנטשריפטן וואס מ'האט פון גאנצן לאנד צוזאמענגענומען און געבראכט אין איין פלאץ אין ווארשע אזוי אז בערך מיט א יאר צוריק האבן מיר געהאט אפילו א שטיקל אנווייזונג אויף די וויכטיגייט פון דער דאזיגער זאמלונג, דורך דעם וואס זיי האבן אפגעדרוקט איין בלעטל פון א רייזע-באשרייבונג פון אלדד הדני, דהיינו אלדד הדני פונעם צענטן יארהונדערט, א מאנוסקריפט פונעם צענטן יארהונדערט, און זיי האבן עס טאקע גוט באארבעט, איך בין זיכער כדי צו באווייזן דער וועלט אז זיי קענען עס אויך באארבעטן, נישט אומזינסט פארנומען די זאכן, ווייל מען האט עס נישט נאר פאטאגראפירט פון אלע זייטן, מען האט עס פארשידענע שטראלן, כל מיני זאכן, און מען האט דער וועלט צוגעשטעלט אט די אלע באווייזן פון א רעשטל פון א זייער וויכטיגן אידישן מאנוסקריפט, און אוודאי גייט דער זעלבער פראצעס אויך אן אין רוסלאנד פון. צוזאמענברענגען די אלע זאמלונגען אין איין פלאץ, און אוודאי משום זיכערהייטס טעמים גלייב איך האט מען עס איבערגעפירט אין מאסקווע און נישט אין לענינגראד, אבער זיכער אין דעם בין איך ניט. נאר אלנפאלס, אין רוסלאנד געפינען זיך היינט צו טאג די גרעסטע אידישע זאמלונגען פון כתבי יד,

דער אונטערשלאג איז געווען א פאליטישער, עס איז געווען פערסער געגן אראבער, אבער די מחלוקת איז פארגעקומען אויף א רעליגיעזן הונטערגרונד, און גראדע ארום יענער צייט איז אויך אנטשטאנען דאס קארעערטום, און מיר זענען זיכער וואס מיר רופן אן קארעער אלס איין גרויסע סעקטע דאן איז באשטאנען פון קליינע סעקטעלעך וואס האבן אוודאי איינע פון דער צווייטער נישט געוואוסט און אוודאי נישט געוואוסט איינע וואס די צווייטע וויל. ס'איז נאר במשך פון דער צייט האבן זיך די אלע סעקטן צוזאמענגעגאסן אין איין סעקטע וואס הייסט.

האט זיך א רעשטל פון פערסישער ריין פערסישער הערשאפט
האט זיך אויפגעהיט אין צפון פערסיע, פריער אין בוכארא, יענע געגנטן וויאזוי מען ווייסט נישט ביז פאר נישט א לאנגע צייט נישט געוואוסט, און אין יענע געגנטן גראדע זענען אויך

האט צוזאמענגעבראכט זיינע כתבים, האבן מיר ערשט געקראגן זיך דערוואוסט וואס ענן האט געוואלט, ערשט דאן האבן מיר זיך דערוואוסט אז די אנדערע קראים ארום זיין צייט, לאמיר זאגן זיבן הונדערט פֿופֿציק, אַכט הונדערט און פֿופֿציק, וואס מיר האבן ביז דאן געדענקט אז זיי זענען אלע געווען אנהענגער פון ענן'ען, זענען נישט מיטגעגאנגען מיט אים. און אז אז נאר א שפעטערדיגער דור, לאמיר זאגן ארום ניינטן צענטן יארהונדערט, אז אז דער גאנצע, לאמיר זאגן, די דאזיגע גאנצע כוואלעלעך האבן זיך צונויפגעגאסן אין איין גרויסן אויסגוס וואס הייסט קראים. פאר אונזער טעמע איז וויכטיג. אבער די קארעאישע ישובים אין צפון, לאמיר זאגן קראים זענען געווען אין ישראל, און ישראל טאקע איז געווען איינער פון די גרעסטע צענטערס, ווייל צווישן זיי איז אנטשטאנען א באוועגונג צוריקקערן זיך קיין ישראל, זיך אפגעזאגט פון עסן פלייש כל זמן עס זענען קיין קרבנות ניט געווען, בכלל זענען געווען גרויסע מחמירים, אפשר טאקע איינע פון די הויפט סיבות פאר זייער אונטערגאנג זענען געווען אט די דאזיגע חומרות, אנגעפאנגען די חומרות האבן זיי, לאמיר זאגן, מיט די פארשידענע פארבאטענע קרובהשאפטן, וואס מען טאר ניט חתונה האבן מיט דעם און מיט יענעם, און מען איז דערגאנגען אזוי ווייט אז פאר א. קהילה וואס איז אלץ געווארן קלענער און קלענער איז כמעט נישט געבליבן מיט וועמען חתונה צו האבן, אין די לענדער לאמיר זאגן אין מצרים וואו ס'איז געווען א שטארקע רבנישע ס'הייסט אונזער אידישע קהילה האט מען זיך מיט זיי אי מתחתן געווען, און אין די לענדער וואו מ'האט געמוזט מיטארבעטן מיט אונזערע אידן כדי לאמיר זאגן צו צאלן טעקסעס, שטייערן, ס'הייסט פאר די מלוכה, וואו. די מלוכה האט ניט געוואלט באשטימען צוויי הויפטן, אי א רבנישן הויפט אי א קראישן, און האט לסוף באשטימט א רבנישן הויפט, און די קראישע קהילה האט זיך געמוזט אונטערווארפן אים, איז נאך געווען א שטיקל דערנענטערונג, אבער אנדערשוואו זענען געגאנגען זייער אייגענעם וועג. פאר אונז איז אינטערעסאנט צו וויסן. ווי אזוי זיי זיינען דערגאנגען אין צפון. מיר ווייסן אז נאכדעם ווי ארץ ישראל לאמיר זאגן אדער די אראבישע הערשאפט האט געהאלטן אין איין אונטערגעהן אפגעשוואכט זענען מער מעגליכקייטן געווען פאר אידן צו מאכן א לעבן ווי אן ארעם לעבן אבער אפילו דאס האט מען אויך נישט געקענט מאכן איז מען אריבער געפארן קיין ביזאנץ מיטגעבראכט די ביכער וואס מען האט געשאפן אין ארץ ישראל וואס מען האט געשאפן אויף אראביש און זיי איבערגעזעצט אויף העברעאיש. און דורך דעם האבן זיי זיך אפגעהיט, מיטגעבראכט די אלע פאלעמישע שריפטן מיט וועלכע זיי האבן פאלעמיצירט מיט אונזערע אידן, לאמיר זאגן מיט סעדיה גאון און מיט די אנדערע, און דורך זיי זענען אט די שריפטן אפגעהיט געווארן. ס'איז א זייער אן אינטערעסאנטער פענאמען אין אידישן לעבן, לאמיר זאגן די גאנצע ליטעראטור נאך פון חורבן, ס'הייסט נאכדעם ווי דער קאנאן איז אפגעשלאסן געווארן, נאכדעם ווי דער תנך איז אפגעשלאסן געווארן, די פֿיר און צוואַנציק ביכער, די ביכער וועלכע זענען געשאפן געווארן נאכדעם, לאמיר זאגן, צווישן דעם אפשליסן פון תנך ביזן נייעם טעסטאמענט און אביסל שפעטער, וואס הייסן די אפאקריפישע און די אלע זיי זענען אויך אפגעהיט געווארן פאר אונז דורך קריסטן, נאר דורך דעם וואס זיי האבן זיך אפגעהיט געווארן אדער אין א גריכישער איבערזעצונג, מאנכע אין עטיאפישע אין קאפטישע, אבער דאס רוב גריכישע איבערזעצונגען. די זעלבע זאך האבן מיר, אסאך פון די שריפטן און אסאך פון די ציטאטן פון אונזערע. ווייל מ'האט מיט זיי פאלעמיצירט, אויפגעהיט אין די שריפטן פון די קראים. די ערשטע ידיעות וועגן קראים אין די צפון לענדער געפינען מיר ערשט אינעם עלפטן יאר-הונדערט. דא שרייבט אן ארעמער תלמיד חכם אין קאנסטאנטינאפל, וואס איז געווען א צענטער פון קראים, שרייבט א בריוו צו זיינעם א ברודער אין מצרים. און דער בריוו, אגב, איז געפונען געווארן טאקע אין דער גניזה וועגן וועלכע מיר האבן נעכטן גערעדט אין פוסטאט, וואס האט שוין אזויפיל בייגעטראגן צו אידישער געשיכטע. דער תלמיד חכם דערציילט אז ער האט באקומען פון זיין ברודער א פאלעמישן חיבור קעגן די קאראימער, און עס איבערגעגעבן זיין זון וועלכער האט דעם חיבור פארגעלייענט אין דער גרויסער שול אין קאנסטאנטינאפל, און אלעמען איז דער מאמר זייער געפעלן געווארן, און באזונדערס האבן זיך דערמיט פאראינטערעסירט די סוחרים וואס זענען געקומען פון רוסלאנד. שטעלט זיך פאר אינעם עלפטן יארהונדערט קאראישע סוחרים וואס איז געקומען פון רוסלאנד פון סוחרים. דער בריוו אלזא וואס שטאמט פון עלפטן יארהונדערט באווייזט אונז אז אין יענער צייט זענען אין רוסלאנד חוץ די רבנישע אידן שוין אויך געווען קאראימישע אידן, און אוודאי האבן זיך די קאראימער פארשפרייט אויך אין די צפון לענדער ס'הייסט אין פוילן, ליטע, און. אבער פון וואנען קומען זיי אלע? פון וואנען זיי, פון וואנען זענען די אלע קאראימער געקומען? פון וואנען קומען זיי? פון וואנען שטאמען זיי? וואס זענען געווען זייערע צענטערס? איינער פון זייערע הויפט צענטערס איז געווען אין טראק. און גראדע דעם צענטער קענען מיר גענוי פעסטשטעלן דורך פוילישע און ליטווישע כראניקעס,

עס זענען פיל דיסקוסיעס האבן ארויסגערופן די פראגע וועגן די ראסע פון די קראים, וואס פאר א סארט ראסע זענען זיי, סעמיטן, נישט סעמיטן, און וועגן דעם וועט אונז. נאך אויסקומען צו רעדן. אין רוסלאנד, ווי איר ווייסט אוודאי, זענען די קראים
געווען אפגעטיילט פון אונזערע סארטן אידן, און די באציאונג צו זיי איז געווען אינגאנצן אן אנדערע, פונקט ווי זענען גאר קיין אידן נישט געווען, צו זיי האבן גענאסן פון אסאך רעכט וועלכע מיר אידן, אונזערע אידן, האבן דערפון נישט גענאסן.
זיבעצן. שוין אין זיבעצן הונדערט פֿינף און נײַנציק זענען צום ערשטן מאָל די קאַראַיִמער געוואָרן אָפּגעטיילט פֿון די אַנדערע אידן דורך קאַטערינאַ דער גרויסער צווייטער, אַזוי אַז ווען איר רעגירונג האָט אַרויפֿגעלייגט אַ דאָפּלטן שטייער אויף אונדזערע אידן, האָט מען געמאַכט אַן אויסנאַם פֿאַר די קאַראַיִמער.

דער ענין פון דער רעקרוטשינע וואס איז מיט זיכערהייט אייך אלעמען גוט באקאנט, די קאראימער זענען דערפון באפרייט געווארן פון דער גזירה, און דאס נאטירליך האט נאך מער אפגעטיילט די קאראימער פון אלע איבעריגע אידן, און ס'האט זיי אפילו אפגעשוואכט אויך אינערליך, ווייל די גאנצע פרייהייט וואס זיי האבן געקראגן, האט זיי נישט איז זי נישט בייגעשטאנען לטובה, ס'האט זיי ווייניג וואס מיטגעהאלפן, זיי האבן זיך גיכער אסימילירט, און דורך די אלע פארבאטן מתחתן זיך צו זיין, זענען אסאך פון זיי פארזעסן געווארן און פארבאטן, און מיט זיי איז פארגעקומען פונקט כמעט די זעלבע זאך וואס איז פארגעקומען מיט אן אנדער אידישער סעקטע מיט די שומרונים. די שומרונים זענען היינט צו טאג געבליבן לאמיר זאגן ארום א הונדערט צי ווייניגער און אוודאי וואלט עס געפאקט. די פאלאקן אינטערעסאנט האבן זיך אויך גע'חנ'לט מיט די קאראימער כאטש זיי זענען געבליבן טיעף און פאלטס איז געווען א לייכטער ענין עס זענען געווען אינגאנצן א טויזענט קאראימישע משפחות.

וואס האט געהאט אסאך צו טון מיטן בייליס פראצעס, וואס האט אסאך ארויסגעהאלפן דארף איך זאגן בעת דעם בייליס פראצעס, א גוי וועמענס אנקל איז געווען א פרעמיער אין רוסלאנד, ער איז אליין געווען א גראף, געווען צווישן די אלע געלערנטע וואס האבן זיך פארנומען מיט דעם איז ער געווען אונזער געשמד'טער איד כוואלסן, דניאל כוואלסן, און ער האט זיך רעכט צופיל מיט דעם ניט אפגעגעבן, ס'איז געווען אנדערע, מארקאן, איר וויסט, ווי שוין געזאגט, אין רוסלאנד האבן זיך רייכע אידן, ממש מיליאנערן, די גינזבורגס און די אנדערע, די וויסאצקיס, ס'איז זייערע איידעמס, נישט די זון, זייערע איידעמס האבן זיך מיט דעם אפגעגעבן. אגב, די רייכטימער, די אלע וועלכע זענען איצט אין רוסלאנד, שטאמען טאקע פון די פריוואטע ביבליאטעקן פון די אלע אידן. זיי האבן געהאט אויף וואס צו בויען און וואס צו זאמלען. דער אברהם פירקאוויטש איז געבוירן געווארן צום סוף פונעם אכצנטן יארהונדערט אין לוצק אין וואלין. ער האט זיך פארנומען מיט ערדארבעט, פארמעריי. נאכדעם האט ער פארלארן זיין פארם, און ערשט אלס פֿינף און צוואַנציק יעריגער בחור פאנגט ער אן לערנען העברעאיש. און במשך פון צוויי יאר שאפט ער זיך איין אזויפיל ידיעות אז ער ווערט דער חזן, דער חזן הייסט דאס ביי זיי, פון דער קהילה, וואס איז אסאך א העכערער אמט ווי ביי אונז, איז כמעט ווי א רב ביי זיי אין לוצק, און ס'איז אביסל מער ווי חזנות, און ער פארטשעפעט זיך מיט זיין אייגענעם רבין סולטאנסקי. און סולטאנסקי פארט אוועק קיין קרים וואס איז געווען דער צענטער פון די קאראים, און פירקאוויטשן פארבענקט זיך נאכפארן סולטאנסקין זיך פארטשעפען מיט אים ווידער אין קרים, אויב פאר סולטאנסקין איז דאס גוט איז עס פאר פירקאוויטשן אויך גוט, ער שטעלט זיך אפ אין בארדיטשוב און דארטן פאנגט ער אן א סכסוך מיט אונזערע רבנישע אידן מיט חסידים גראדע אטאקירט מיאוס דעם תלמוד. אין קרים קומט ער אן ארום אַכצן דרײַסיק און דאן פארט ער אויף א באזוך קיין ארץ ישראל, און אין קרים שוין דאן האט ער געגרינדעט א געזעלשאפט ארויסצוגעבן קלאסישע ווערק פון די קראים. די רוסישע רעגירונג אין יענער צייט וואס האט די אלע פריווילעגיעס וואס כ'האב דערמאנט געגעבן די קראים איז אבער נישט געווען זיכער אינגאנצן צו זענען זיי באמת טאקע אידן צו זענען זיי נישט אידן, און יעדער דור ווייסט איר האט מען געמוזט באנייען די פריווילעגיעס די פאריגע פריווילעגיעס, האט זיך די רוסישע רעגירונג דאן געווענדעט צו די קראים נאך אינפארמאציע וועגן זייער אפשטאם, וועגן זייער רעליגיע, זיי האבן געוואלט גענוי וויסן מיט וואס זיי אונטערשיידן זיך פון די רבנישע אידן. און פירקאוויטש איז דאס געווען דער וואס האט זיך אונטערגענומען צו צושטעלן די באווייזן אז די קראים זענען באמת אינגאנצן אן אנדערע. האט ער צום ערשטן אונטערגענומען ארכעאלאגישע אויסגראבונגען אין די בתי קברות אין קרים, אין בית הקברות פון א שטעטל וואס איז געווען אינגאנצן אידיש, וואס איז באקאנט אין אידישע געשיכטע 'טשופוט קאלע', שפעטער אפאר יאר לאזט ער זיך ארויס אויף א רייזע קיין עגיפטן, און האט אוודאי דערשמעקט די גניזה אויכעט, און האט דארטן מיטגעבראכט אנגענומען עטליכע זעק און זיי געבראכט קיין רוסלאנד, ארומגעפארן אין סיריע און פאלעסטינע, און האט אומעטום געזאמלט העברעאישע און אראבישע האנטשריפטן כתבי יד. ער האט נאטירליך געוואלט באווייזן דעם צאר אז די קראים זענען געקומען קיין רוסלאנד נאך פאר דער קרייציגונג פון יעזוס'ן, און דאס איז באשטאנען זיין הויפט ענין. ס'הייסט, זיי האבן גארנישט געהאט צו טאן מיט דער קרייציגונג, מיט דעם גאנצן ענין. און כדי דאס צו באווייזן האט ער געמוזט האט ער גענומען פעלשן די דאטומס אויף די שטיינער אויף די מצבות, און געפעלשט האט ער גוט אז ס'איז שווער ביז היינטיגס טאג ביז היינטיגס טאג אין דעם ענין זיך פונאנדערצוקלייבן וואס ער האט געפעלשט און וואס ער האט נישט געפעלשט. לויט אים זענען זיי געקומען נאך אין זעקסטן יארהונדערט פארן געבורט פון יעזוס און זענען זיי געקומען אין קרים און ער האט זיי פארגליכן מיט אנדערע סעקטן אין אידישן לעבן וואו די זאכן קומען און אין יעדן דור זאגט ער יעדע פאר דורות זענען אנטשטאנען אידישע סעקטן פונקט ווי סעקטן זענען אנטשטאנען צווישן די אומות העולם פון די זעלבע סיבות. זיינע אנטדעקונגען האבן נאטירליך ארויסגערופן גרויס אינטערעס. א גאנצער דור פון אידיש געלערנטע, איך בין זיכער אז די נעמען זענען אייך באקאנט, סיי גייגער, כוואלסאן, גרעץ, און גורלאנד, און יוסט, און פירסט, און פינסקער, און נויבאער, האבן זיך מיט דעם פאראינטערעסירט. מאנכע זענען און הארקאווי, שטראק, אנדערע זענען געווען פאר אים, אנדערע געגן אים. און אים איז געלונגען צו צונויפברענגען די גרעסטע זאמלונגען פון פון אידישע ביכער וועלכע זענען ווען עס ניט איז צוזאמענגעקומען אונטער איין דאך כמעט. צום סוף, די ביידע זאמלונגען זענען פארקויפט געווארן צום צאר און ער מ'האט אים באצאלט דערפאר. שווערע געלטער. זיי זענען דערווייל נאך נישט קאטאלאגירט, גענוי וויסן וואס זיי אנטהאלטן ווייסן מיר נאך ניט, נאר מיר שטעלן זיך פאר אז זיי אנטהאלטן אוודאי מער ווי מען האט אונז דערציילט, מיט בערך ארום נײַנצן צוויי און דרײַסיק ווייסט איר האט רוסלאנד געעפנט אירע טירן פאר פארשער. און אסאך אמעריקאנער געלערנטע מיטן געלערנטע פון אנדערע לענדער, אוודאי איז עס געווען לייכטער צוצוקומען קיין רוסלאנד ווי פאר אמעריקאנער. איך בין זיכער עס איז געווען נישט אינגאנצן די שולד פון דער רוסישער רעגירונג אינגאנצן, נאר ענגלענדער זענען דארטן און דייטשן זענען דארטן כמעט געגאנגען גאר אן איבעררייס. אין די צוואנציגער יארן, און זיי פלעגן אפילו ארויסשיקן אויסבארגן אט די וויכטיגע זאכן אין דייטשלאנד און אין ענגלאנד זיי צו באארבעטן, אבער צו אונז איז עס נישט דערגאנגען. ערשט ארום נײַנצן עטליכע און דרײַסיק האט די די יעיל און אנדערע אוניווערסיטעטן האבן ארויסגעשיקט מאנכע פון זייערע גרעסטע געלערנטע, אויסצופארשן נישט נאר די עצות נאר אויך אויסצופארשן אנדערע גרעסער זאמלונגען זיי האבן למשל געהאט זיי האבן די גרעסטע זאמלונגען פאר פראנצייזיש פונעם אכצנטן יארהונדערט פארשט מען אזא זאך זענען געפארן ראמאניסטן און זענען געפארן פארשער אויף אונזער געביט מיין אייגענער לערער פרופעסאר איז דארטן געווען. פון דער צווייטער זאַמלונג פון פֿירקאָוויטש אַליין, לאָמיר זאָגן נאָר האַנטשריפטן וואָס האָבן געהאַט צו טאָן מיטן תנך, נאָר האַנטשריפטן וועלכע זיינען געשריבן געוואָרן אויף פּערגאַמענט זיינען געווען קרוב זעכצן הונדערט, געשריבן אויף פּאַפּיר זיינען געווען זיבן הונדערט און פֿינף און צוואַנציק. כדי באמת עס צו באַגרייפן וואָלט איך.

פון דקדוק פון העברעאישער גראמאטיק מוזן מיר נאר זיך ווענדן אהינצו. העברעאישע פילאלאגיע, העברעאישע ווערטערביכער, די וויסנשאפט פון תנך, די אנפאנגען לאמיר זאגן פון דעם וויסנשאפטליכן שטודיום פון העברעאישער פאעזיע, נישט פאעזיע גופא, מוז מען גיין אהין. פאר וויכוחים מוז מען גיין אהין, כדי צו געפינען ציטאטן. פון ווערק לאנג פארלארענע ציטאטן וועלכע זענען ציטירט געווארן צוליב די וויכוחים גייט מען אהינצו. ערשט די טעג וועט ארויס אין ניו יארק א בוך וועלכע איז געווענדעט געגן סעדיה גאון א בוך געווענדעט געגן סעדיה גאון וואס שטאמט פון דער דאזיגער זאמלונג. מ'האט עס נישט דערקאנט, ס'איז זייער שווער איר ווייסט די זאכן צו דערקאנען, ווייל נאר עס לייענען קוקט עס אויס ווי סתם א פירוש נאך א פירוש, זיי אטאקירן נישט דירעקט ביים נאמען, נאר זיי רופן אן דער גאון, יענער וואס זיצט דארטן, לאמיר זאגן דער וואס קומט פון פיתום, מ'האט אים גערופט סעדיה קומט דאך פון מצרים, איז דאס א פיתומי, אזוינע סארטן זאכן, און א חבר מיינער האט עס אנטדעקט, דאקטאר צוקער, ד איך, אגב, דער כתב יד, דעם כתב יד האב איך געהאט, איך האב געהאט דעם כתב יד, ער, דער פארשטארבן פראפעסאר מיינער, פון נארוואס דערמאנט, האט עס מיר איבערגעלאזט בירושה, ער האט מיר איבערגעלאזט בירושה א גאנץ, כ'מיין א גאנץ גרויסע זאמלונג פון די סארטן זאכן, וועלכע ער האט מיטגעבראכט פון לענינגראד, וועלכע ער האט קיין צייט נישט געהאט צו באארבעטן,

איז אנפאנגענדיג לאמיר זאגן אוודאי מיטן זעקסטן יארהונדערט זענען צו אונז האבן מיר ידיעות וועגן טערקישע שבטים, באמת טעכניש רופן מיר זיי נישט טערקיש נאר טורקישע שבטים, וועלכע האבן זיך באזעצט ארום יענע לענדער. צו דער זעלבער צייט ווען די הונגארן, ס'הייסט די עלטערן, די אבות פון די הונגארן זענען געקומען אהין, די אבות פון די פינלענדער זענען געקומען אהין, און אפילו די עלטערן פון די בולגארן און די אנדערע זענען געקומען אהין. דאס די פאר פרטים האבן זיך דערוואוסט ערשט מיט עטליכע, כ'רעד פון עטליכע צענדליג יאר צוריק, מיט א צענדליג יאר צוריק אראבישע מקורות פון אראבישע און טערקישע מקורות וועלכע מען פאנגט נאר איצט ערשט אן צו פארשן. אונז איז באקאנט אז די חזארן האבן אנגענומען דעם אידישן גלייבן. ס'איינציגע וואס מיר האבן נישט געוואוסט איז גענוי דעם יאר ווען זיי האבן אנגענומען, אדאנק

פון די חזארן און דערציילט וועגן דעלעגאציעס וועלכע זענען געקומען צום קעניג פון די חזארן, ווי איר געדענקט, א קריסטליכע דעלעגאציע, א מאכמעדאנישע דעלעגאציע און א אידישע דעלעגאציע, און ווי זיי האבן געהאלטן וויכוחים איינער מיט'ן צווייטן, און ווי ער האט באשלאסן אנצונעמען דעם אידישן גלייבן. די וויכטיגקייט פון די חזארן אין וועלט געשיכטע איז געוואלדיג גרויס, שוין צוליב דעם, וואס זיי האבן אפגעהאלטן די אראבער פון פארנעמען פארשפרייטן זיך אין צפון אייראפע, ס'איז פונקט ווי די אראבער זענען דערגאנגען ביז טערקיי, איינגענומען גאנץ טערקיי, און ווען זיי זענען געגאנגען צו קאווקאז צו יענע בערג האבן זיי זיך אנגעשטויסן אן די חזארן און געמוזט דארטן בלייבן.

זיי האבן געמאכט אנדערע פרואוון נאכדעם, אבער דער הויפט פרואוו איז געווען ארום יענעם יאר, און די זעלבע זאך איינס נאכ'ס אנדערע האט מען זיי אפגעהאלטן, האבן די חזארן זיי אפגעהאלטן פונקט ארום יענער געגנט אין קאווקאז בערג, יענע געגנטן. די חזארן האבן זיך אנגעהאלטן לאמיר זאגן, מיר ווייסן נישט, ביזן צענטן יאר הונדערט.

אין א בוך וואס איז פארעפנטליכט געווארן אין פופצן זיבן און זיבעציק גלייב איך, ביי איינעם א אידן וואס הייסט י. א אידן וואס הייסט יצחק אברהם עקריש, א בוך וואס הייסט קול מבשר, א שטימע וואס זאגט אן, וואס האט זיך געשטעלט אלס צוועק צו דערמוטיגן אידן, דורך דעם וואס ער האט אויסגערעכנט די אלע פלעצער וואס האבן געהאט אידישע מלכים, אידישע אומאפהענגיגע, דערציילט ער פון דער דאזיגער מלוכה די חזארן, און ער דערציילט וועגן אן אויסטויש פון בריוו צווישן חסדאי אבן שאפוט, א גרויסער מעדיקער אינעם צענטן יאר-הונדערט, און אוודאי איינער פון די יועצים, פון אן אראבישער דינאסטיע אין שפאניע. ווידעראמאל דאס פארקניפט מיט וואס מיר האבן פארדעם דערציילט, ארום יאר זיבן הונדערט און פֿופֿציק, בעת די רייסענישן און די קריגערייען צווישן איין אראבישער סומערוואר פאקציע אפטייל מיט א צווייטן, זענען א טייל זענען די הערשער ביז דאן די אומאייאדן זענען זיי אנטלאפן אין שפאניע. און אונטער זייער הערשאפט האבן זיי ביסלעווייז פאראייניגט כמעט גאנץ שפאניע, אויסער די צפון געגנטן, און אידן האט זיך דארטן גאר גוט געלעבט. כ'מיין, די גאנצע וואס מיר רופן די גאלדענע תקופה פון אונזער אידישער געשיכטע, וואס איז אוודאי אביסל איבערטריבן, פשוט איבערטריבן צוליב דעם וואס שפאנישע אידן האבן עס באשריבן. אבער די גאנצע תקופה, לאמיר זאגן אפילו פון א ליטערארישן שטאנדפונקט, ווען מיר האבן פאעטן לאמיר זאגן ווי אבן עזרא, יהודה הלוי, אבן גבירול, און איצט האבן מיר צענדליגע אנדערע וועגן וועלכע מיר וויסן פארדעם האבן מיר זיי נישט געקענט, ווען מיר האבן די גאנצע טעטיגקייט ארום תנך, און בכלל זייערע פארבינדונגען מיט אידישע קהילות איבער דער גאנצער וועלט. איינער פון אט די הויפט מיניסטארן דאן חסדאי אבן שפרוט האט לויט אבן עקריש אין דאס ביכל קול מבשר געשיקט א בריוו צו איינעם פון די מלכים פון די כאזארן צו יוספ'ן און האט אים אנגעפרעגט ס'זענען צו מיר דערגאנגען ידיעות וועגן דיר אז איר זייט אידן, דאס הייסט אז גאט האט איבערגעלאזן א מלוכה, זייט איר פון די עשרת השבטים צו ניט, וואס טוט איר דארטן, ווי היט איר אפ, ווי זייט איר דערגאנגען צו אים, ווי ווייט איז עס פון דאן, נאך אזענע סארטן זאכן. און די מאדערנע פארשונג, קריטישע, האבן זיך באצויגן צום ענין מיט ביטול. ערשטנס האבן זיי ניט געהאט. קיין דאקומענט צו באשטעטיגן פון וואנען דער דאזיגער עקריש האט די זאך גענומען. צווייטנס, האבן זיי געהאט א מאטיוו, דאס הייסט ער האט עס אוודאי זאגן זיי אויסגעטראכט לשם נחמות, וויבאלד ער האט געוואלט אידן דערמוטיגן דערציילן זיי, און האט איינער נאר מיט צען פופצן יאר צוריק וואס האט זיך אפגעגעבן מיט דעם געפרעגט זאגט ער, ווען מ'אנאליזירט דעם בריוו זעט מען ווי נאריש ווי לעכערליך עס קלינגט, לאמיר זאגן חסדאי פרעגט אים ווי ווייט איז עס פון לאמיר זאגן שפאניע ביז דיין לאנד, זאגט ער אוודאי, א געלערנטער, א מעדיקער, א, כמעט א פריים מיניסטער, א פרעמיער, וואלט וויסן ווי ווייט דאס איז. דער איד, לאמיר זאגן דער שליח וואס האט אים דערציילט וועגן דער עקזיסטענץ פון דער מלוכה, האט אים אוודאי געקענט איבערגעבן ווי ווייט די שטרעקע איז, און וויבאלד ער האט דאך אים איבערגעגעבן די אלע פרטים, האט ער אים געקענט אוודאי פרעגן פון וואנען זיי שטאמען אפ, און אויף דעם דרך כמעט דעם גאנצן ענין אפגעפרעגט צווישן די ברעקלעך און די שטיקלעך וואס דער פירקאוויטש האט צוזאמענגעבראכט און צוזאמענגעשטעלט, האבן מיר געפונען א קאפיע אויך פון דעם בריוו. איידער מיר זענען איידער די לעקציע האט זיך אנגעפאנגען זענען מיר געזעסן א פאר פריינט אין אונזער פריינד ראמס'ס צימער און דורכגעגאנגען א רשימה פון ביכער, וואס ער האט נארוואס באקומען ביכער געדרוקט אינעם זעכצנטן יארהונדערט, און מען האט גערעדט וועגן די דרוקער, באמבערג, נישט-אידן, אנדערע סארט נישט-אידן, צוויי גרויסע, באמבערג און סאנטשינא. און ס'איז פארהאן א פארגלייך געמאכט מיט די יארן, זיי האבן מיר דוכט אסאך דאקומענטן, זיי האבן געשיקט אידן איינצוקויפן מאנוסקריפטן פון וועלכע מען האט געדרוקט די ווערק, פון די מאנוסקריפטן אגב זענען עס אויך גארנישט קיין שיריים נישט געבליבן, זיי האבן אויסגעגעבן טויזנטער כ'ווייס נישט וויפיל, אלנפאלס זיי זענען ביידע געגאנגען באנקראט, אי באמבערג אי דער אנדערער. אין די יארן, אבער מיר האבן קיין איין האנטשריפט ניט בנמצא פון די האנטשריפטן וועלכע זיי האבן זיך איינגעשאפט. איצט ווייסן מיר עס, ס'איז ווען מיר אנאליזירן עס, אבער ווען ס'איז געקומען צום ענין פון עקריש איז עס פשוט האט זיך עס ניט געלאזט גלייבן אז ער האט אוודאי אויך געבויט אויף עפעס, ער אוודאי האט אויך געהאט א האנטשריפט וועלכע ער האט רעפראדוצירט און ס'האָט זיך באַקומען דער אײַנדרוק, אַז ער האָט דאָס אַלץ אױסגעזױגן פֿון פֿינגער און אױסגעטראַכט. דאָס איז נאָר אײנער פֿון די קלײנע פּרטים. זיך צוריקקערן אפֿשר אַ פּאָר װערטער װעגן די כאַזאַרן. די פֿראַגע נאַטירלעך איז אַנטשטאַנען, װאָס איז געװאָרן נאָך דעם, װי רוסלאַנד, ס'הײסט, װי די רוסן, האָבן זײ אונטעריאָכט און פֿאַרנומען? װוּ זײַנען זײ געגאַנגען? װוּ זײַנען די רעשטלעך געבליבן פֿון די טאַטאַרן, פֿון די דאָזיקע כאַזאַרן? גערעדט האָבן זײ אַ טערקישע שפּראַך, און מאַנכע פֿון די קראָים, ס'איז נישט מאַנכע, ס'מײנט די אַלע אײראָפּעיִשע קראָים, רעדן אַ טאַטאַרישן דיאַלעקט. אינטערעסאַנט. מיט אַלע ניואַנסן. פון דעם זעלביגן שבט לאמיר זאגן וואס אונז דוכט זיך איז כאזאריש, גענויע ידיעות האבן מיר וועגן די זאכן נישט, ווייל די ידיעות לאמיר זאגן וועלכע זענען דערגאנגען צו אונז דורך אראביש, די אראבישע שפראך פשוט האט ניט אזויפיל אותיות איבערצוגעבן קלאנגען גענוי אזוי למשל אז אין האנטשריפט, האנטשריפט נאך האנטשריפט אדער איין איבערשרייבער נאכן צווייטן, אז ער האט צוגעגעבן איין פינטעלע מער צו איין פינטעלע ווייניגער האט זיך באקומען אינגאנצן אן אנדער אויסדרוק. איך קען פערזענליך זייער חכם דער רב זייערער פון מצרים וועלכער רעדט אויס א צדיק ווי א טשע, ער זאגט לאמיר זאגן ה הארץ וצאצאיה קומט ביי אים אויס הארץ' וצ'צ'איה, און איך האב עס דאן נישט געוואוסט באמת, וואס געבראכט האט מען אים טאקע פון קאנסטאטינאפל און געקומען איז ער פון קרים, און ס'איז אינטערעסאנט וואס די איטאליענער האבן זיך פאראינטערעסירט מיטן ענין, און אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק האבן זיי געשיקט האבן זיי געשיקט אן עקספעדיציע אהין אויסצופארשן. דעם ענין, לויט זייער ראסע, ס'איז די זאכן נישט אין דאן זעקס און דרײַסיק, וואס לויט זייער ראסע, פון וועלכן אפשטאם זענען זיי, וואס שטאמען זיי. די לעצטע צייט זענען אויסגעפארשט געווארן די בלוט גרופעס פון די פארשידענע צווייגן פון אידישן פאלק, איבערהויפט ארום קרים און יענע געגנטן. עס האט זיך ארויסגעוויזן אז די איינגעבארענע קרימער אידן שיידן זיך שטארק לויט זייערע בלוט גרופעס פון די אשכנזישע און ספרדישע אידן. זיי שטייען זייער נאנט צו די ריין טערקישע שבטים פון די קירגיזן אדער אוזבעקן. דעם זעלביקן בלוט-באַשטאַנד געפֿינען מיר אויך בײַ די דאַגעסטאַנער און בוכאַרער אידן. אינטערעסאַנטע זאַכן. די אונטערזוכונג פֿון בלוט בײַ די טראָקער קאַראַיִמער איז דורכגעפֿירט געוואָרן דורך אַ באַזונדערער וויסנשאַפֿטלעכער עקספּעדיציע, וואָס איז געשיקט געוואָרן אין איטאַליע אין יאָר פֿון איטאַליע אין יאָר נײַנצן הונדערט זיבן און דרײַסיק, אָבער דער פֿירער פֿון דער עקספּעדיציע איז ליידער אַרײַנגעפֿאַלן אין די הענט פֿון דעם חכם פֿון יענער קראָיִשער געמיינדע, שאַפּשאַל, און פארנארט געווארן. דער חכם האט געוואוסט וואס ער זוכט, וואס ער וויל דא געפינען, און צוליב דער גאנצער אנטוויקלונג זייערע פון דעם גאנצן ענין פון זיין אפגעשיידט פון די אידן, די אלע באמיאונגען וועלכע פירקאוויטש האט געמאכט צו באווייזן אז זיי זענען דארטן נאך אנגעקומען אין קרים אין זעקסטן און האבן גארנישט געהאט וואס צו טון, האט ער דערקלערט זיינע קאראימער אז ס'איז זייער וויכטיג אז וואס מער פון זיי זאלן געהערן צו דער בלוט גרופע בי, דאס איז אוודאי די בלוט גרופע פון די כוזרים, אז די דאזיקע בלוט גרופע וועט באווייזן זייער אזיאטישע אפשטאמונג. דעריבער האבן די אלע ביי וועלכע מ'האט געפונען די בלוט גרופע איי, באצייטנס געווארנט זייערע קרובים און ניט געשיקט זייערע קינדער צו דער אונטערזוכונג, אז דער סך-הכל איז געווען, וואס דער איטאליענישער פראפעסאר דזשיוויני האט דארט פארצייכנט, אזא הויכן פראצענט פון דער גרופע בי, וואס מען געפינט ניט אויף קיין אנדער פלאץ אין דער וועלט. ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס דאס לעצט ווערק וואס איז געשריבן געווארן וועגן דעם דאזיגן פראבלעם איז נארוואס ערשינען אפשר מיט א יאר צוריק אין פרינסטאן, איר האט עס? פרינסטאן, פרינסטאן, פרינסטאן יוניווערסיטי, פרינסטאן יוניווערסיטי, ביי אן ענגלענדער. און אין ארץ ישראל מיט עטליכע יאר צוריק איז ארויס א ווערק. ביי פאלאק וועגן דער זעלבער פראבלעם אין א צווייטער אויסגאבע. היינט צו טאג זענען, ווי איך האב פארדעם געזאגט, זענען געבליבן זייער ווייניג קראים, ס'איינציג פלאץ נאך איז אין עגיפטן וואס מיר ווייסן גענוי, איך קען די קהילה זייער גוט, כ'האב פארבראכט מיט זיי, כ'האב גענוצט זייערע מאנוסקריפטן, און באמת כ'מיין איינס פון מיינע ווערק וואס ווערט איצט געדרוקט איז געבויט אויף מאנכע פון זייערע.

היינט צו טאג איבערהויפט פארבינדונגען לייכטע איר ווייסט מען דארף דאך נישט שיקן קיין מאנוסקריפט היינט צו טאג מען קען עס פאטאגראפירן מען קען עס מיקרא פילמירן מיר האבן עס איז מיר האבן לינגוויסטישע קאמפעטענץ וואס מיר האבן ביז אהער נישט געהאט לאמיר זאגן די טערקישע שפראכן גרופע איז דאך ביז אהער ווייניג וואס געפארשט געווארן איצט טערקיי

און איך וועל שליסן מיט דעם אינטערעסאנטן פאל, איך בין געווען מיט פיר יאר צוריק בערך האב איך זיך באטייליגט אין אן אינטערנאציאנאלן קאנגרעס פון אריענטאליסטן אין טערקיי, וואס איז אגב איינגעארדנט געווארן זייער שלעכט פונעם טעכנישן ענין, זיי האבן עס פשוט נישט געקענט ארגאניזירן, עס איז שווער געווען זיך פארצושטעלן פון ווי שלעכט דאס איז ארגאניזירט. געווען, און זיי האבן עס פארענטפערט דערמיט וואס ערשט מיט א וואך צוריק האבן זיי געהאט א פארלאמענטארישן אלוועלטליכן קאנגרעס, איז דאס געווען צופיל פאר זיי, אבער זיי האבן געטון אלץ וואס מעגליך צו דערנענטערן צו באווייזן די גרויסקייט, און זיי האבן איינגעארדנט א קאנצערט פון אלט-טערקישער מוזיק, און א קאנצערט וואס האט געדארפט דערמאנען, לכל הפחות וואס איז געבויט אויף אלטע כיתישע די כיתים, כיתיתישער און סומערישער מוזיק, איר ווייסט, און ס'איז געווען אינטערעסאנט צו זען ווי די אלע גדולים זייערע האבן געבראכט די קליינע קינדער, זעקס יעריגע קינדער, זעקס, זיבן, צען יעריגע קינדער, זיך צוהערן צו עכטע טערקישע מוזיק, דאס האבן זיי איינגעארדנט, ניט פאר די טערקן גופא, נאר פאר די מקורות. אבער א דאנק די אלע זאכן ווערן איצט אזויפיל טעקסטן ענטציפערט. איך וויל אפשר צוגעבן נאך א זאך, לאמיר זאגן די אלע טיילן פון רוסלאנד, די רוסישע צענטראל-אזיאטישע רעפובליקן האבן די זעלבע צענטראליזירטע מוזעאומען און ארכיוו מאטריאלן און לאמיר זאגן, יעדן צענדליג יאר כמעט בלאזט א ווינטל און מען דרוקט אפ א ליסטע, א רשימה, צו אפילו א ביבליאגראפיע פון אוצרות, נאציאנאלע אוצרות וועלכע זענען אינגאנצן אומבאקאנט, וועגן וועלכע מען האט כמעט גארנישט געחלומט, און כמעט די אלע שפיגלען זיך אפ

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.